איך דארף נישט, איך טו עס נאר פארן פאפיר. די עפיסאוד הייבט מען אן מיט די בלאו טיעם. אהה. וואס אהה? ס'איז יעדע מאל די זעלבע זאך. ס'איז געווען א לאנגע צייט זייט די לעצטע מאל. מענטשן האבן מיך טאקע געפרעגט, ביי די וועי, מ'שטעלט מיך אויף די. פינישט מיט לעטס טאק?
יא. אבסעלוטלי נאט. סעים העיר. מען האט נאך נישט אנגעהויבן. מען האט נאך נישט אנגעהויבן, עקזעקטלי.
וואו. דעטס די ענסער.
ווען זיי האבן דעסיידעט פון היינט און ווייטער, הועווער איז עוועילעבל עט די טיים.
ווייל מען דארף געדענקען אז אונזער גאנצע מטרה פון דעם גאנצן עפיסאוד איז צו געבן אידישע ענטערטעינמענט און אידישע נאלעדזש פאר כלל ישראל.
סאו מענטשן דארפן נישט פרעגן, איז ער אראפ? איז יענער אראפ? ס'איז גאוינג אן ענד אףף לויט די לויט ווער ס'איז אוועילעבל. אקעי, סאו די ערשטע עד היינט איז.
חיים האט הייזער. איינע פון די געסט האבן געזאגט די עולם האט נישט קיין אהנונג וואס חיים האט הייזער וואס. סאו חיים האט הייזער צו פארקויפן. אין די לעיקוואד עריע. און אין די געגענטער ארום. לעיקוואד דזשעקסאן טאמס ריווער. ער האט א נייע פראדזשעקט וואס הייסט די קלאב עט דזשעקסאן טווענטי וואן. בעיסיקלי א נייע גאנצע

דארט האט ער ביוטיפול הייזער צו פארדינגען, און נאכדעם האט ער אין פלארידע, און ער האט אין סאוט קאראליינע, באט די פוינט איז אז ער האט שיינע גוטע רחבות'דיגע לאקזשערי ווילאס פאר איינער וואס וויל האבן א כשר'ע.
ער פארשטייט וואס אונז אידן דארף מיר, און דאס איז וואס ער שטעלט צו.
יא, און ער האט הבדלה לעכט, און ער האט בשמים. מ'גייט דארט שבת, געענדיגט.
האט א בלעך. וואס דו דארפסט האט ער פאר שבת און פאר מיטן די וואך אויכעט. לעבן א בית מדרש אויך. סאו לאקזשערי קאושער ווילאס דאט קאם און אויב דו ווילסט געווינען א פֿינף הונדערט דאלערדיגע גיפט סערטיפיקעט ביי לאקזשערי קאושער ווילאס דאט קאם בלייב דא ביזן סוף צו אויסגעפינען וויאזוי דו קענסט אריינגיין. איך? דו רעדסט צו מיר? יא דו אויכעט. איך בלייב. יעצט גייען מיר אריין צו די עפיסאוד, היינט האמיר א זייער חשובע געסט, ער איז די דין פון שרה שנירער, ער רעדט ביי קרבתנו שבתים. ער האט א שיעור וואס טויזענטע מענטשן הערן אויס אויף תורה עני טיים, און ער האט שוין ארויסגעהאלפן איבער פֿינף און צוואַנציק טויזענט אידן מיט מאכן פרנסה.
אלעס האב איך פארשטאנען, קרבתנו, תורה עני טיים, אידן מאכן פרנסה? וואס מיינט דין און ווער איז שרה שנירער?
אונז גיימער אריינגיין אין די אלע טאפיקס, אונז גיימער עס דורכרעדן, באט קודם לאמיר אנהייבן מיט קרבתנו שבתים. פארוואס האסטו דעסיידעט צו רעדן ביי קרבתנו, און פארוואס איז דאס פון די איינציגסטע פלעצער ווי דו רעדסט אין דזשענעראל ווען דו גייסט ספיקען אין פאבליק?
איך האב נישט דעסיידעד צו רעדן ביי קרבתנו, קרבתנו האט מיך איינגעלאדנט. איינמאל, עס איז געווען פאר אפשר דריי פיר יאר, האב איך באקומען א פאון קאל ערב שבת צען מינוט פאר שבת, ר' לייזער גראסמאן, ער לאדט איין אלע די ספיקערס דארטן, און ער זאגט מיר, מיר האבן דאך עפעס א זאך פאר חסידישע אינגעלייט, קרבתוני, אפשר קענט איר רעדן? איך האב אים געזאגט, איך ווייס נישט, רעדן, איך ווייס, איך האב נישט אזויפיל צייט, עס איז נישט מיין זאך. האט ער, ניין, איך האב געהערט וועגן אייך, דו האסט גערעדט ביי פארדס שלמה,

אידן דארט פאר א שבת, עס איז אויסערגעווענליך די עסן מיט די אידן, און מסתמא ס'גייט אויף יעדע מינוט, אלע די גאנצע צייט ס'גייט בערך פינף רעדנערס אויף יעדע מינוט, פינף רעדנערס די זעלבע קאנקארענט וואס רעדן א גאנצע צייט צוזאמען, א גאנצע צייט, עס איז מיר האבן דאך יעצט פון דריי ביז פיר רעדן פינף מענטשן, פון פיר ביז פינף רעדן נאך א פינף מענטשן. אין אנדערע רומס. אין אנדערע רומס, רייט. דאס גייט אזוי פון א פרייטאג פאר שבת ביז א זונטאג נאכמיטאג, ס'נישט שייך צו זעהן ווי די מענטשן ווערן דאך אויפגעהויבן, ווי די מענטשן.
איבערגענומען. ממש, ממש, אסאך מער מענטשן קומען, איך זעה די פרויען אלע ווילן קומען און הערן, די מענטשן ווילן קומען און עסן.

מען קען רעדן דארטן וועגן שלום בית, וועגן חינוך הבנים והבנות, מען קען רעדן וועגן בטחון, כ'ווייס עפעס אזעלכע נושאים אסאך. פארוואס איז אזוי אויפגעכאפט ביי די היימישע עולם? וואס האט קרבתוני מער ווי עפעס אנדערש? איז א פאר זאכן, זיי ווילן גארנישט נאר מען זאל קומען הערן און ווערן נתעורר, דאס איז די גאנ, זיי ווילן נישט גארנישט, זיי ווילן נישט קיין געלט, זיי נעמען אביסל געלט ווייל ס'קאסט געלט אבער זיי ווילן נישט קיין געלט זיי ווילן נישט דו זאלסט גיין ארבעטען פאר זיי גארנישט ס'איז דעירס נאו אדזשענדע דעירס נאו מאטיוו די גאנצע אדזשענדע איז קום לערן קום ווער א בעסערע טאטע קום ווער א בעסערע פרוי ווער א בעסערע מאן ווער א בעסערע איד דאס איז די גאנצע אדזשענדע וואס זיי האבן. ווען מ'גייט ארויס פון דארטן האט מען א קאנעקשאן מיט די רעדנערס? אז מ'וויל.

מענטשן האבן שוין צוגעהערט צו די קרבתוני ווידיאוס וואס זענען אויף תורה עני. וואו! יא. דאס איז חוץ פון די שבתים וואס די מענטשן. חוץ פון די שבתים. סתם פון תורה עניטיים.
איך זאג אלעמאל מ ווען מיין פרוי זאגט מיר וואס דארפסטו אוועקגיין פארן גאנצן שבת זאג איך זי איך גיי רעדן צו אפאר הונדערט מענטשן אבער איך ווייס ס'איז נישט אפאר הונדערט מענטשן ס'איז אפאר טויזענטע מענטשן לפחות אין די ערשטע פאר וואכן, און נאכדעם גייט זיין אסאך מער.
א מיליאן מענטשן? מער ווי א מיליאן. און די רעדיאס פלעיען ריפלעיס, ס'איז נישט אפילו וואס זענען דארט. ס'איז נישט צו גלייבן. איך באקום אלעמאל פאון קאלס, דו האסט גערעדט ביי די קרבתוני, דו האסט גערעדט וועגן דאס און וועגן דאס און וועגן דאס. אלעמאל, אלעמאל. איך האב גערעדט אמאל, דו האסט צוגעהערט איך מיין צו דעם, איך האב גערעדט פון, דו גייסט שוין הערן ווייטער מסתמא וועגן דעם, איך בין געקומען דא צוריק אין בארא פארק צו זיין מיט די עלטערן, די טאטע איז געווארן קראנק, בין איך צוריק געקומען דא. וואו האט איר געוואוינט? דא אין בארא פארק אַכט און פֿערציק האב איך געוואוינט מיט די עלטערן פאר צוועלף יאר צום סוף ימיו פון די עלטערן האב איך גערעדט וועגן דעם וואס מען דארף טון ווי אזוי טוט מען וואס טוט מען מיט א טאטע וואס איז נישט געזונט און ווי אזוי און וואס און ווען שטענדיג באקום איך אימעילס פאון קאלס פון מענטשן מיין טאטע איז נישט געזונט, מיין מאמע נישט געזונט, מיין ברודער פארשטייט נישט, מיין שוועסטער פארשטייט נישט, ווי אזוי, וואס מען קען טון, איך האב שוין געגעבען די רעקארדינג צו אלעמען אין די משפחה, אלע האבן געדארפט דאס צו הערן, יעצט ווילן אונז אלע טרעפן מיט אייך דאס אדורך רעדן ווי אונז זאלן דאס נאכמאכן, איך האב געזאגט מיין פרוי אלעמאל מיר צאלן אזויפיל טיואישען, שיקען אין ישיבה, שיקען אין חדר, יא אזויפיל טיואישען, די גרעסטע חינוך וואס האבן זיי באקומען געווען אומזיסט,

באט איך האב פארגעסן צו מענשענען ער האט אפאר מאל א וואך וואס ער רעדט אויף תורה עניטיים וואס אפאר טויזענט מענטשן הערן אויס.
וואס איז יענע שיעורים פון? איך זאג א שיעור אויף חומש אויף די פרשה, מען רופט עס די פרשה יו נעווער נו. די פרשה יו נעווער נאו? די פרשה יו נעווער נאו. און איך רעד וועגן א זאך אויף די פרשה וואס מען האט קיינמאל נישט אויסגעהערט, איך זאג נישט סתם איבער איך ווייס עפעס א כלי יקר אדער אן אור החיים הקדוש, דאס איז זיכער גוט, אבער אנדערע זאגן דאס, איך רעד וועגן א זאך וואס קיינער האט שוין נישט גערעדט וועגן דעם, מען קען גיין אדורך די גאנצע תורה און ניטאמאל וועסטו נישט הערן עימיצער וואס רעדט וועגן דעם, דאס איז איין שיעור, איך זאג א שיעור ווען רבי חיים קאניעווסקי איז נפטר געווארן. האב איך געזאגט איך גיי זאגן יעדע וואך א שטיקל תורה פון ר' חיים קאניעווסקי אויפן פרשה, ער האט א ספר טעמא דקרא, א זייער זייער שיינע ספר, יעדע וואך האב איך גענומען איין שטיקל און איבערגעזאגט לעילוי נשמתו, דאס טו איך שוין נישט ווייטער, איך האב עפעס א געוויסענע א געוויסענע עפעס געפיל פארן ספורנו, סיפורנו. סיפורנו, די חסידים זאגן דאס ספורנו, יא, אז יעדע וואך זאג איך א שיעור אויף איין שטיקל ספורנו. און איך האב א זאך וואס עס רופט זיך עסק די ראביי, מענטשן שיקן אריין שאלות, אלע מיני שאלות, אלע מיני שאלות, שאלות וואס איך קען זיי נישט, זיי קענען מיר נישט, ממילא איז פארהאן דאס ענאנימיטי, וואס ענאנימעס קען מען פרעגן וואס מען וויל, איך קען נישט רעדן וועגן יעדע זאך, אבער יעדע וואך רעד איך וועגן איין זאך פאר בערך א האלבע שעה, א שעה, ס'ווענדט זיך, האלבע שעה ארום בערך. דעס וואך האב איך גערעדט, א מיידל האט מיר אריינגעשיקט, איך וויל נישט חתונה האבען יעצט, איך וויל נישט, איך וויל ווארטען ביז איך בין דרייסיג יאר אלט. שידוכים קרייסיס. אנדערע מאל האבען מענטשען אריינגעשיקט אלע מיני זאכען, ספיקות אין בטחון, ספיקות אין אמונה, פרעג נישט שלום בית. און איר פארענטפערט אלע קשיות אויף די שיעור?
אויף די שיעור ענטפערסטו? איך פרוביר, ניין, איך נעם איין שאלה יעדע וואך, יעדע וואך איז איין שאלה. און מ'רעדט פון יענע זאך. נאכדעם שיק עס צוריק צו זיי, אבער איט גאוס אפ אן תורה עניטיים, דער וואס וויל צוהערן מעג צוהערן. דאס באקומט אסאך, דאס באקומט אסאך אסאך אסאך. און דאס איז נאלעדזש. יא, ווייל וועם כ'האב נאר גערעדט צו אז כ'גיי אייך ארויפברענגען, איז געווען פרעגן וועגן עסק די ראביי, פרעגן איז עס פאפולער, איז עס יעדער איינער קען עס.
ברוך השם, דאס איז א שיינע זאך וואס מ'קען, דאס איז א שיינע זאך, אבער. סאו דעי טעיק, דאס נעמט אליינס שעות אוו פרעפערעישאן. ממש, ממש. שעות ממש, א גאנצע זונטאג זיץ איך ביי מיר אין שטוב, איך האב דארטן א סטאדי, איך האב דארטן א גאנצע רעקארדינג, און ממש פון טאג ביזן נאכט. איך האב נאך קיינמאל נישט, איך האב נאך קיינמאל נישט געהאט דאס, די אביליטי צו פרעגן איינעם, איר האט נישט קיין אודיענס צו וועמען איר רעדט, ס'ליגט א קעמרע קעגן אייך ענד יו טאלק. אקעי, ס'איז א גוטע שאלה. וויאזוי ארבעט דאס? ס'איז א גוטע שאלה. איך באקום אזויפיל אימעילס פון מענטשן וואס צוהערן צו דעם שיעור. ביי מיר אין קאפ, איך זעה אלע די מענטשן וואס רעדן מיט מיר, איך זעה אלע די מענטשן וואס שיקן אריין שאלות, וואס פרעגן, איך זעה זיי, זיי זענען נישט דא, אבער, און איך האב שוין גערעדט צו אסאך מענטשן, איך האב שוין גערעדט צו גרויסע אודיענסעס, איך האב גערעדט וועגן דעם, ממילא ביי מיר איז עס נישט קיין חילוק. ביי מיר רעדן איז לייכט, זינגען, טו סינג העפי בירטדעי וואלט געווען פאר מיר ממש א ציטער, אבער רעדן, כ'טו עס אין שלאף.
סאו, האב איך טאקע באמערקט ביי חיים מאטהייזער האט ער נישט אריינגעטשעקט. באט חילו דו זעהסט די אודיענס, איך זעה נישט קיין אודיענס ווען איך רעד. ניין, באט אונז זיצט מען און שמועסט מען איינער מיטן צווייטן, ס'איז אנדערש ווי א מענטש. אבער חילו דו קענסט זינגען אליין? דו דארפסט האבן אן אודיענס ווען דו זינגסט?

א האלבע שעה?
פֿינף און פֿערציק מינוט עס ווענט זיך.
Wow, ס'איז סיריעס שיעורים, ס'איז נישט קיין פֿינף מינוט, צען מינוט, ס'איז א פול, פול טאפיק. Wow.
זייער אינטערעסאנט.
סאו, איך וויל צוריק גיין פאר א סעקאנד צו מיין ארידזשינעל קוועסטשן. כ'ווייס אז דו רעדסט נישט ביי אסאך פלעצער און דו נעמסט נישט אן קיין זאכן, יו נאו, איטס אלוועיס הארד טו געט יו ווי מ'זאגט. וואס האסטו אנגעזען ביי קרבתנו מער ווי עני אנדערע פלאץ?
די ערנסטקייט פון די מענטשן. ס'איז ממש אן ערנסטקייט. איך זאג אייך, איך זעה מענטשן וואס קומען אריין זיי ווילן נישט הערן. זיי ווילן נישט זיין דארטן אפילו. עמיצער האט זיי געשלעפט. אסאך מענטשן קומען צוריק אסאך מאל. אז יעדע מאל וואס א מענטש קומט צוריק שלעפט ער א שוואגער, שלעפט ער א ברודער, א שוועסטערקינד שלעפט ער עמיצער. ער וויל נישט זיין דארטן. אבער ער קומט צוריק און ער שלעפט נאך מיט אים. ס'איז ניט צו גלויבען ווי די מענטשען כאפען וואס מען רעדט. און מען רעדט נישט קיין גרויסע הויכע זאכען, מען רעדט פשוטע זאכען. רעד צום קינד שמייכעל, דעי העוו א ליין דער דעט דעי יוז א לאט, טעל יור טשיילד איי לאוו יו. איי קרינדזש ווען דעי סעי איט, באט איטס טרו. טעל יור קידס יו לאוו דעם, זאג א קינד אז דו האסט אים ליב. ענד מען דארף דאך דערמאנען וועגען דעם. מען דארף דערמאנען א טאטען צו זאגען פאר א קינד איי לאוו יו? יא בעליוו איט אר נאט. איי טאט איי איך האב געמיינט עס איז משוגע אבער איך זעה וויפיל מענטשען זיצן דארטן און מאכן מיטן קאפ אזוי טאקע יע יע איך מוז זאגן דעם קינד אז איך האב אים ליב יע. מענטשען פארגעסן מענטשען פארגעסן. מ'דארף דערמאנען א טאטן צו זאגן פאר א קינד איך האב דיך ליב. יע יע מענטשען פארגעסן מענטשען פארגעסן אז דאס איז א זאך וואס מען דארף טון.
און דו זאגסט אז מענטשן קומען דארט מיט די מיינדסעט אז זיי גייען יעצט ארייננעמען די אינפארמעישן ממילא איט סטיקס אראונד טו דעם?
ווערי מאטש. און זיי קומען נאכאמאל. איך האב געטרעפן דארטן אין א חבר מיינע ער איז געגאנגען ער איז געווען ביי מיר צוזאמען מיט מיר אין חדר ער איז די לעצטע מענטש וואס איך האב געחלומט גייט זיין אויף קרבתנו ער איז א ער איז א לץ ער איז א עפעס א געשמאקע יונגערמאן ער וויל נישט הערן פון קיינער נישט ער איז געווען דארט, אוי, וואס טוסטו דארטן? לאמיך אים רופן ר' מענדל. מענדל, וואס טוסטו דא? האט ער געזאגט, איך האב נישט געוואלט, מיין פרוי האט מיר געבעטן איך זאל זי אוועקנעמען. איך האב נישט געוואלט גיין. האט זי מיר געזאגט, קום, קום ביי א קרבתנו, איך האב געהערט עס איז זייער געשמאק, מיין שוועסטער גייט, בין איך געקומען, איך האב געזאגט איך גיי נישט צו איין שיעור, אבער למעשה וואס זאל איך טון דארטן, איך זיץ אין די צימער א גאנצע צייט אליין, בין איך געגאנגען אין א שיעור, און נאך א שיעור, און נאך איינע, און יעצט האב איך געזאגט, לפחות איין מאל א יאר דארף מען צוריק קומען אין א קרבתנו. אזוי האט ער מיר געזאגט.
פאר איינער וואס האט בכלל נישט געוואלט גיין. און ער האט מיר געזאגט ווען מיר זענען צוריק געקומען אין די שטוב, עס איז זיך איבערגעביטן דעם שטוב, עס איז געווארן אן אנדערע סארט שטוב. די שטוב איז געטוישט געווארן. די שטוב איז געטוישט געווארן, איך רעד אנדערש צום פרוי, זי רעדט אנדערש צו מיר. אזוי האט ער מיר געזאגט. וואו! ס'איז נישט פשוט, איך דארף אוועק גיין אסאך פאר שבת, איך פאר אין ארץ ישראל, איך פאר אויף די ביזנעס, אבער צוויי מאל א יאר גיי איך דארטן, און עס איז מיר כדאי, ווייל איך ווייס וואס וועט ארויסקומען פון, פון דעם שבת. אקעי. סאו דעטס וואן פארט פון זיין לייף איז איז קרבתנו. צוויי מאל א יאר, צוויי שבתות א יאר.
סאו לאמיר צוריק בעקן פאר א סעקאנד, איך בין גראד אריינגעגאנגען צו קרבתנו ווייל איך ווייס אז דאס איז וואס מענטשן ווייסן און מענטשן זענען פאמיליער מיט, באט ווער איז ר' לעזער מייזעלס? וואו ביסטו אויפגעוואקסן? וואס איז דיין היסטארי?

ס'איז געווען ישיבות, אבער ס'איז נישט געווען קיין בית יעקב פאר מיידלעך, און ליידער ליידער די מיידלעך זענען אפגעפארן, האט זי געגאנגען אין בעלזער רב, נישט די בעלזער רב איז געווען, יא, זי איז געגאנגען בעטן ביים בעלזער רבי פאר א ברכה, און האט זי געזאגט זי זאל דאך האבן הצלחה, קיינער נישט מסכים געווען, אבער ער האט מחזק געווען דעם רעיון, און האט זי געמאכט די ערשטע בית יעקב, און נאכדעם האט זי געמאכט, עס איז געווען מער ווי א טויזנט בית יעקב'ס.

אלעך, סאו דו זאגסט אז איר תלמידות. איר תלמידה איז געווען רעביצין וויכנא קאפלאן, איז זי געקומען און זי האט געמאכט די ערשטע בית יעקב, איך מיין ס'איז געווען די ערשטע בית יעקב, און נאכדעם אנדערע האבן געמאכט. אז אין ניינטין סיקסטי סעווען ווערט געמאכט א בית יעקב וואס ס'רופט זיך שרה שענירער נאך איר, נאך דער פרוי, נאך דעם מחדש, און מיין טאטע איז געקומען אין ניינטין סעווענטי און ער איז געווארן דער מנהל, פאר אים איז געווען א איד וואס האט געהייסן ר' נחמן בולמאן,

און איים גאנא טעל יו א ביג סורפרייז, נאובאדי איז גאנא געס דיס וואן, וואס איז געווען די ערשטע ישיבה וואס איך האב געלערנט אין? איך געס שוין, אין סאטמאר.
ניין, אבער נישט ווייט. איך ווייס?
ניין. נישט תורה תמימה? נישט תורה תמימה, נאופ. איין מינוט, איין מינוט, ווין? ניין, ניין, ניין, באבוב.

נאכדעם בין איך געגאנגען אין דיטרויט, דיטרויט האט געהאט, האט נאך, א לעיקוואד כולל. איך האב שוין געוואלט אמאל פרעגן איינעם וויאזוי ארבעט דאס מיט די מיט די לעיקוואד כוללים אדער עני א אינגערמאן דארף זיך אויפהאלטן איר האט געהאט א שטוב מיט קינדער? יא. וויאזוי נעמט א אינגערמאן וואס ברויך אויפצוהאלטן און שיקן די קינדער אין מוסדות זעצט זיך אריין אין בית מדרש און זיצט א גאנצן טאג און ער לערנט? יו פיפל דאנט קאווער. סקערט פון אים? איך קען אים גוט.
ער שיקט מיר מעיל יעדן חודש, איך דארף באצאלן בילס. האו דאס דיס ווארק דעט. אפשר קען איך אים בעסער. נא אל טעל יו נא נא נא אל טעל יו אמת. ווילסט וויסן וויפיל די כולל האט געצאלט א יאר? וויפיל האבן מיר באקומען א יאר פון די כולל? צען טויזנט דאלער. האו דו יו פיפל ליוו? עס איז געווען זייער שווער. אבער מיין פרוי האט געארבעט, מיין פרוי איז געווען א, זי האט געארבעט דארטן אין די בית יעקב. אקעי. סאו האט זי באקומען אביסל געלט און אזוי, און געהאט א הנחה פון די טואישען. און ליווינג אין דיטרויט קאסט נישט אזויפיל געלט. אהא. דיטרויט איז אסאך אסאך אסאך ביליגער ווי בארא פארק.
נאכאלץ יעצט? די ערשטע הויז וואס איך האב געוואלט קויפן כ'האב נישט גערופט חיים, כ'האב נישט געקענט קיין חיים, כ'האב נישט געהאט קיין הייזער אפילו, אבער איך געוואלט, איך האב געזען דארטן א שטיקל הויז, עפעס א הויז, איך האב געוואלט, געקלאפט אויפן טיר און כ'האב געפרעגט, ס'האט געענטפערט דארטן א גוי, כ'האב אים געזאגט, וויפיל ווילסטו פארן שטוב? ווילסט קויפן? יא! א הונדרעט טווענטי ניין טאוזענט! כ'האב אים געזאגט, איך געב הונדרעט דרייסיג, געט אוט אוו היר!

מיין פרוי האט געארבעט שווער.
זי איז אויפגעוואקסן אין די תורה לייף, סאו מ'האט נישט געדארפט אלעס, און מ'האט נישט געברויכט אלעס, סאו ס'האט געקאסט ווייניגער דאס לעבן.
איך האב חתונה געהאט, נאך מיין חתונה האב איך געוואלט גיין לערנען אין ארץ ישראל, איך האב נישט געהאט די געלט אויף צו צאלן פאר אן עירפלעין טיקעט, איך האב געדארפט גיין צו מיין עלטערן און געזאגט אפשר קען איך בארגן אפאר דאלער.

אין דעטרויט. אין דעטרויט. דעטרויט האט געהאט דאן אין יענע צייטן מער ווי הונדרעט טויזנט אידן.
וואו.
און אפשר פינף טויזנט זענען געווען פרום.
וואו.
ס'איז געווען אסאך אסאך אידן, און אידן וואס זענען נישט געווען פריי פאר אזויפיל צייט. די זיידע איז געווען א אן ערליכע איד.
וויפיל איז דא יעצט?
אפשר פינף און זיבעציג, ס'איז געווארן קלענער.
סעווענטי פייוו. טויזענט.
אה. פארוואס איז עס געווארן קלענער? ביקאוז דיטרויט די עקאנעמי, די עקאנעמי איז, די עקאנעמי איז גאוינג דאון. אהמ, סאו מענטשן מופן ארויס פון די עריע. מענטשן גייען ארויס, יא. סאו. וואס האט אייך געמאכט צו צו אריינגיין אין קירוב?
איך האב א שפראך מיט מענטשן, איך האב א שפראך מיט מענטשן, ערגעץ וואו, עס קען זיין א פרייע איד, עס קען זיין א פרומע איד, כ'האב ליב רעדן מיט מענטשן, איך האב ליב ארבעטן מיט מענטשן, און אזוי די אלע יארן אין די כולל, עס איז געווען א קאמיוניטי כולל, קאמיוניטי כולל מיינט דער וואס וויל קען אריינקומען און לערנען, און מען דארף גיין רעדן מיט אים, מען דארף גיין שמועסן מיט אים, ענד דעטס וואט ווי דיד, סאו ממילא האב איך, איי דעוועלאפד א נעטווארק, איך האב געהאט א גאנצע נעטווארק פון מענטשן, און איך האב געלערנט מיט מענטשן, איך האב געזאגט שיעורים, איך האב געזאגט שיעורים אין די כולל אויכעט, אבער מען האנדלט מיט מענטשען. ס'איז געווען אמאל, ס'איז געווען אזוי, איך האב געלערנט ביינאכט, ווען איך בין געווען נאך אין די כולל, איך האב געלערנט ביינאכט, אפאר מינוט פאר מעריב הייב איך אויף די קאפ און איך זעה אויפן בימה שטייט א מאטארסייקל העלמעט, נישט נישט קיין בייק העלמעט, א מאטארסייקל העלמעט, ממש א גאנצע ס'זיצט דארט. דאס מיט די גלעזער ארויף.
די גאנצע, ממש אויפן בימה, כ'האב געזען דארטן, ס'שטייט דארטן עימיצער אויכעט מיט אסאך האר, א קליינע יארמולקע, א קליינע קאפל, בין איך געגאנגען צו אים, איך געכאפט שוין אז דארף זאגן, מסתמא זאגט ער קדיש, דערפאר איז ער אריין. בין איך געגאנגען צו אים, כ'האב געזאגט שלום עליכם, איך הייס מייזעלס, וואס קען, ווי קען איך אייך אויסהעלפן, דארפט איר א סידור אפשר, דארפט איר ערגעץ וואו זיצן, א פלאץ צו זיצן, וואס, גוט, געשמועסט פאר צוויי מינוט. געענדיגט די מעשה. אפשר פיר וואכן שפעטער הייב איך אויף די קאפ נאכאמאל, זעה איך נאכאמאל א מאטארסייקל העלמעט. ער רופט זיך גערי. בין איך געגאנגען צו אים האב איך געזאגט שלום עליכם גערי, איים העפי טו סי יו העיר טונייט. יו רימעמבער מיי נעים? יו רימעמבער מיי נעים? הי סעיס, אוו קאורס, יו קאם העיר. יו סעי קדיש, איי נאו וואט יו דו. יור פארט אוו איט. הי סעיז wow יור מיי פרענד. אקעי ווי דאווען מעריב, בין איך געגאנגען צו אים נאכאמאל און געזאגט אפשר ווילסטו קומען דא לערנען? כ'וויל לערנען מיט אייך. יא שור יור מיי פרענד אייל לערן וויט יו. ער איז געווארן א שומר שבת. זיין קינדער זענען געווארן שומרי שבת. ער האט פארמאכט זיין ביזנעס, ער איז געווען א פאטאגרעפער. א פאטאגרעפער פאר חתונות. חתונות אין די גוי'אישע וועלט ווערן נאר אן די וויקענדס, פארמאכט זיין ביזנעס, געטוישט זיין עסק צו ווערן א פרומע איד. פארוואס? ווייל איך איך האב געקענט זיין נאמען.
דעטס איט. ס'איז געווען אסאך מענטשן אזעלכענע. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ממש.
דער איד, איך האב א איד דארטן, אויך עפעס אן ענליכע סארט מעשה, איך האב געקענט זיין נאמען, איך האב גערעדט מיט אים נאכדעם, ער האט צוגעשטעלט אלע די פענסטער פאר די גאנצע כולל, ער האט געהאט א ביזנעס פון מאכן פענסטער, ווען די כולל האט דאך געבויט א נייע בנין, האט ער צוגעשטעלט אלע פענסטער, טויזנט טויזנט טויזנטער דאלער, און ער האט אויך א קינד וואס

איינער איז א לויער, איינער איז א דאקטער, איינער איז אן אנדער, געגאנגען לערנען מיט אים איין מאל א וואך, אפשר צוויי מאל א וואך ביי אים אין די ביזנעס.
פערסענלי? יא. וואן אן וואן.
דאס האט געברענגט קירוב? נישט קיין צופיל. ס'איז קווייעט קירוב. נישט קיין צופיל.
אביסל, אביסל. רייט. עס איז געווען קירוב פאר דארט. רייט. דאס איז געווען מיט אזעלכע סארט מענטשן. איך בין געגאנגען, דאס איז געווען דארט אין א קאלעדזש, מישיגען סטעיט יוניווערסיטי, ס'איז געווען בערך א שעה ווייט,

אפשר א טאטע איז א גוי, אבער א מאמע דארף זיין א אידענע. איך פארשטיי, באט באט דאס קינד איז אין א פאבליק סקול ענד הי קאנעקטס וויט די ראביי, יא? דאס קינד, דאס קינד קומט אהיים אינגאנצן צומישט און ס'איז דא כ'האב געטראפן די ראביי און ער רעדט וועגן אידישקייט. ס'נעמט יארן. ס'נעמט יארן.
סאו ס'קען זיין אז מ'סעיווט נישט די עלטערן באט דעם נשמה'לע סעיווט מען.
רייט. איך האב געהאט א קינד, איך האב געהאט א קינד דארטן, וואס כ'האב געטראפן מיט אים, האט געהייסן אבי, זיין טאטע איז געווען אן ארץ ישראל'דיגע, האט ער געהאט א אידישע נאמען, האט ער געהייסן אבי, אבער ער איז געווען גאנצן פריי, און איך האב אים גענומען, געשיקט אין א ישיבה אין ארץ ישראל, צוריק געקומען געווארן א בן תורה, און איך האב געמאכט זיין שידוך צו איינע פון די מיידלעך וואס מיין פרוי, וואס מיין ווייב האט געהאט אין בית יעקב, ממש א ערליכע מיידל. פאר די ווארט האב איך אים געזאגט, אבי אפשר ברענגסט די עלטערען, איך וויל רעדן מיט זיי, איך וויל זיי מסביר זיין וואס איז א אידישע ווארט, וואס איז א תנאים, וואס איז א ווארט, ווי אזוי פירט מען, ווי אזוי האנדלט מען, איך האב געוואלט זיי אביסל איינווענען, ס'זאל נישט זיין א שאק פאר זיי. האבן זיי געקומען, און איך האב גערעדט מיטן טאטע, ער האט געהייסן שלום. האב איך אים געפרעגט, איך האב געזאגט, איך האב געזאגט זיי ביידע, איך האב איין קשיא אויף אייך, די גאנצע צייט איך ארבעט מיטן זון, איך נעם אים אוועק פון אייך און איך ברענג אים צו אונז, איך מאך פאר אים אים פאר א ישיבה מאן, פארוואס האסטו נישט געהאט קיין טענות אויף מיר, פארוואס האסטו נישט געוואלט מיר אויסהארגענען, וואס איז די פשט? האט ער מיר געזאגט, נע. כ'האב געזאגט וואס מיינט נע? אזויפיל פון די עלטערן האבן מיר גערופט און געסטראשעט און איך וואס איז נע? האט ער געזאגט איך בין געבוירן, איך בין געווען, כ'האב געוואוינט אין ארץ ישראל, כ'בין געווען אויף א קיבוץ, געווען דארטן נאר איין שומר שבת, איין מענטש איז געווען א שומר תורה מצוות, ער איז געווען א שומר שבת האט ער מיר געזאגט, ער איז געגאנגען צופוס, יעדע שבת איז ער געגאנגען צופוס צו אן אנדערע קיבוץ, ס'איז געווען פייוו מיילס, יעדער שבת איז ער געגאנגען צופוס סאו זאל ער דאווענען אין א מנין. אקעי, ער האט געזאגט ער איז געווען אויף די גאנצע קיבוץ איז ער געווען די איינציגע וואס איז געווען א מענטש, געפירט ווי א מענטש, געהאנדלט מיט מענטשען אזוי ווי א איד. ווען מיין קינד איז מיר געקומען און געזאגט טא איך וויל היטן שבת האב איך געזאגט נו וואס קען שוין שאטן, וועט ער ווערן א מענטש, וועט ער ווערן א נייס גיי, וואו. אדרבה.
אדרבה. וואו. סאו סאו דו זאגסט אז ביסט געגאנגען טו פרייוועט צו מענטשן, געמאכט קירוב פרייוועטלי.
אין שטיבער, אין שטיבער אויך, איך האב געהאט א נעיבערהוד דארטן, די נעיבערהוד הייסט האנטינגטאן וואודס, ס'איז געווען אידן וואס זענען א שטיקל בעסערע מענטשן, אסאך אסאך אידן דארטן, אבער כמעט נישט קיין אידישקייט, האב איך געזאגט א שיעור דארטן. געזאגט א שיעור דארטן ביי עמיצער אין די שטוב. און וואס לגבי וואס?
וואס איז געווען די שיעור? פאר צוויי יאר האב איך געזאגט אויף מעשה בראשית. ממש חומש בראשית אויף פרשת בראשית. בריאת שמים וארץ. ס'איז געווען דארטן דאקטוירים, ס'איז געווען דארטן אלע מיני מענטשען. איינער איז אריינגעקומען אמאל דארטן, איך בין נישט מגזם, האט געהאט האר וואס איז לענגער ווי איך האב געזען אויף גאנצע וועלט. א נזיר. ממש, האר ביזן מ. אבער ער איז געווען א טייערע מענטש. ער איז געווען ממש א טייערע מענטש. א טייערע בחור. האב איך אים איינגעלאדט פאר א שבת. האב איך אים געזאגט, דאס איז גאנץ ווייט, דאס איז פֿיר מיילס. איך לאז נישט דרייווען. מ'טאר נישט דרייווען. האט ער געזאגט, גוט, איך קום צופוס. כ'האב געזאגט מיין פרוי עמיצער קומט פאר שבת, מיר האבן אלעמאל געהאט מענטשען, כ'האב געזאגט עמיצער קומט פאר שבת זאג איך בעט דיך טו מיר א טובה, ווען ער קומט אריין מאך נישט מיטן אויגען, זע די הארץ זע נישט די האר. ועם כל זה ווען איך בין אהיים געקומען האט זי מיר געזאגט וואס האסטו מיר געבראכט דא אין די שטוב, ברוך השם היינט האט ער זיבען קינדער. וואו. איינער הייסט אבי?

יעדער איינער קען דאס טון, מען דארף נישט זיין קיין קירוב פראפעשענעל, צו טון קירוב דארף מען נישט זיין קיין פראפעשענעל, דערס נאו נאו פלעיס טו גאו. איך בין א ערל שפתים, איך קען נישט רעדן, נע עניוועי. יא, איי טינק יו דו אקעי. סאו איך וויל פארשטיין עפעס אנדערש, דו זאגסט ביסט געגאנגען צו דרײַסיק מענטשן א וואך לערנען קירוב?
יא.
ווען ביסטו געשלאפן?

באט אדערווייז נאו יו ווארק. און ווי האסטו געטוישט דיין קעריער פון גיין מאכן קירוב דזשאסט דעט אינטו פאבליק?
דעט וואס טו סעפערעט טינגס. ווען איז דאס געקומען? ניין, סאו אפילו די יארן וואס איך האב געטון קירוב האב איך געזאגט נאך אלץ שיעורים אין די כולל.

איך האב איבערגענומען שרה שנירער. פאר אונז גיימער אריין צו שרה שנירער וועל איך מאכן די עד ברעיק. יעדע ביזנעס דארף האבן איי טי צו אויפצוסעטן זיין סיסטעם, צו קעירנעמען פון פראבלעמס, עניטינג וואס געשעט דארפסטו האבן א איי טי קאמפאני, און אז יעדע ביזנעס דארף האבן איי טי פארוואס זאלסטו נישט קענען מאכן געלט דערפון? סאו וויופוינט אקעדעמי איז די פאנטרעגער.

viewpointlearn דאט קאם, און דארט קענסטו עפלייען צו זייער קאורסעס. יעצט וויאזוי גייט מען אריין אין די רעפעל צו געווינען א פֿינף הונדערט דאלערדיגע גיפט סערטיפיקעט ביי לאקזשערי קאושער ווילעס דאט קאם, איז ביי סובסקרייבן צו לעיטעסט טאלקס פלאס. לעיטעסט טאלקס פלאס איז א עקסטרע טעב אויף יוטוב וואס אונז האבן גע'עדד פאר מענטשן וואס ווילן סופארטן אונזער קאנטענט און ווילן ארויסהעלפן וואס אונז טוה מיר, אונזער מישן, קענען סובסקרייבן פאר צען דאלער א חודש ביי דריקן join, דארט ווי לעבן די סובסקרייב באטן איז דא א זאך וואס איז דא א באטן וואס שטייט join, די נעמסט א סקרין שאט ווי די האסט עקשעלי ארויפגעסיינט און די שיקסט עס צו העלאו עט לעיטעסטאלקס דאט קאם, גייסט אריין אין די רעפל. וואס איז דא אויף לעיטעסטאלקס פלאס?
סאו לעיטעסטאלקס פלאס איז קודם פאר מענטשן וואס ווילן סופארטן אונזער קאנטענט.
אקעי.
ס'איז נישט די פוינט וואס ס'איז דא דארט, די פוינט איז צו סופארטן אונזער קאנטענט, אונז גייען מיר שוין געבן באונוס קאנטענט אויף לעיטעסט טאלקס פלאס, סאו סיין ארויף היינט און גיי אריין די גורל צו געווינען פֿינף הונדערט דאלער ביי לאקזשרי קאושער ווילאס, די רעפל גייט זיין אין א חודש נאך וואס אונז פאוסטן די עפיסאוד, סאו אונז גיי מיר ארויפלייגן די דעיט אויפן סקרין עקזעקטלי ווען ס'איז. וואו.
ביוטיפול.

ליידער מיין טאטע איז געווארן קראנק איבערנאכט, ער איז געווארן קראנק, נישט געקענט ווער ער איז, נישט געקענט ווער איך בין.
נישט געדענקט גארנישט?
גארנישט, ליידער, רחמנא לצלן. ענד ער האט נישט געקענט ארבעטן נאכדעם. ער האט געהאט עפעס א שטיקל ישועה נאכדעם, אבער נאך קיינמאל נישט צוריק געגאנגען אין די סקול, ממילא געזעסן דארטן א גאנצע סקול, א גאנצע מוסד. ענד נישט געווען וועמען דאס צו פירן, איך האב נישט געהאט קיין ברירה האב איך געדארפט צוריק קומען, און איך האב אריין געמופט ביי אים אין שטוב מיט מיין ווייב מיט מיין קינדער, עס איז געווען א טו פעמילי האוז, עס איז געווען מעגליך, ענד איי טאק אווער די סקול, נאו פרעפערעישאן נאו טרעינינג, יו לערן אן די דזשאב. האט ער געפרעגט עס צו טון?

אז איך מיין ניין. ס'איז געווען דארטן א גאנצע מעשה, גראדע א פלא'דיגע מעשה, ער איז געזעצן אין שפיטאל פאר מער ווי א מאנאט, איבער א מאנאט איז ער געזעצן אין שפיטאל, זיי האבן נישט געוואוסט וואס צו טון, און זיי האבן מיר שוין געבעטן, נעם אים שוין אהיים, נעם אים אהיים, מיר האבן נישט דא וואס צו טון, האב איך געזאגט, ווי אזוי זאל איך נעמען א איד וואס איז א זיבעציג יאר אלט איד, ער איז שטארק, ער איז פעסט, איך זאל אים אהיים נעמען צו וואס, צו וועמען, צו וואו? ס'איז נישט דא קיין, דעירס נאו טרייעלס, דעירס נאו עקספערימענטל, מיר האבן נישט וואס צו טון, נעם אים אהיים. איך נעם אים נישט אהיים, איך קען אים נישט אהיים נעמען אזוי, דארף עפעס טון. ס'איז געווען דער טאג וואס זיי האבן מיר געזאגט איך דארף אים אהיים נעמען, איך האב געזאגט איך נעם אים נישט אהיים, מען דארף האבן עפעס אן עצה, איז עימיצער געגאנגען, מיין טאטע האט אויכעט געהאט א מוסד אין ארץ ישראל, א סעמינאר פאר מיידלעך. ביי וואס די סעמינאר האט האט אנגעהויבען אין נײַנצן הונדערט פֿינף און אַכציק, געקומען דארטן איינער א איד וואס האט געהאט א טאכטער וואס האט געלערנט אין די סעמינאר, און האט אנגערופן מיין שוועסטער, מיין שוועסטער מיין שוועסטער איז דארטן די מנהלת, האט געזאגט איך פאר היינט גיין בעטן א ברכה ביי רבי חיים קאניעווסקי, איך האב געהערט אז אייער טאטע איז קראנק געווארן, גיט מיר די נאמען איך וויל אים מזכיר זיין ביי רבי חיים. האט זי געזאגט גוט, זי האט אים געגעבן די נאמען, רבי חיים האט געקוקט אויף די נאמען און געזאגט, זאג זיי אלץ וועט זיין בסדר. זאג זיי ס'וועט זיין בסדר.
רבי חיים קניעווסקי. אזוי האט רבי חיים געזאגט, זאג זיי אלץ וועט אלץ גייט זיין בסדר. אויף דער טאג האט מיין ברודער, אדער אפשר יא מיין ברודער, געטראפן אן גוגל הי וואז סיטינג דעיר גוגלינג ענד סעינג אינפעקשאן אין די ברעין, מעמארי לאס, וואט דו יו דו? ער האט געטראפען א טרייעל וואס זיי האבן געטון אין נארוועי, זיי האבן גענוצט עפעס א סארט מעדעסין און דאס האט איר געהאלפען. האט ער מיר גערופען און געזאגט גיי צו דאקטער שעיפער, האט געהייסען א גוי, אבער גיי רעד מיט דאקטער שעיפער און בעט ער מ'זאל דאס פראבירען. כ'בין געגאנגען אהין דארט, נע, דאס העלפט נישט, קען נישט העלפן, נע, מיר קענען שוין וועגן דעם, כ'האב נישט געקענט וועגן דעם, כ'האב געבעטן ממש, איך בעט אייך, פרוביר, האט ער פרובירט, און ברוך השם, געווארן א גרויסע ישועה. און נישט אינגאנצן, נישט א הונדערט פראצענט, אבער גענוג געזונט וואס ער האט געקענט אהיים קומען, האט געהאט חברותא'ס נאכדעם פאר אסאך יאר, ס'איז געווען אלעמאל מיט מענטשן העלפן, כ'האב געהאט א ישועה. אויף די טאג. צו פארשטיין אביסל בעסער איז אז ער איז געווען א מענטש וואס האט פלעין פארגעסן זיין מעמארי באט ער האט געקענט וואקן ער האט געקענט גיין ער האט געקענט קומען ער איז געווען א רעגולער מענטש וואס אן קיין מעמארי סאו ס'איז פלעין געווען פעינפול אז ער האט ארום געוואקט פלעין אן וויסן וואס ער טוט. וואו. איז עס א קאמאן זאך אדער ס'געשעט נישט? ניין. סגעשעהט איבער די יארן אזוי אלצהיימערס אבער סגעשעהט נישט איבער נאכט. איך האב אים גענומען צו אסאך דאקטארן און זיי האבן אלע געזאגט נישט אזוי גייט אלצהיימערס עס איז נישט אלצהיימערס. סאו איר זענט אריינגעגאנגען דעמאלטס אין שרה שנירער און מ'האט אנגעהויבן. דאס איז דאס. ניין שרה שנירער האט זיך געביטן ס'האט זיך געטוישט. ס'פלעגט זיין א היי סקול. ס'פלעגט זיין א סעמינאר פאר מיידלעך. ס'איז גראדע אן אינטערסאנטע מעשה. ס'פלעגט זיין א סעמינאר פאר מיידלעך. וואס איז א סעמינאר פאר מיידלעך? אמאל, היינט, ביי די ליטווישע, כמעט אלע גייען אין סעמינאר. אלע גייען אין סעמינאר.
אסאך. וואס איז די חילוק צווישן בית רחל און סעמינאר? ניין, בית רחל איז א היי סקול. בית רחל איז גרעידס ניין טרו טוועלוו.
אקעי. נאך טוועלווט גרעיד. יא.
א מיידל וואס וויל זיין, ניין, א מיידל וואס וויל זיין, זי וויל גיין זיין א מחנכת, א מורה, ווי גייט זי זיך אויסלערנען ווי צו זיין א מחנכת?
איך וויל פארשטיין, פארוואס דארף א מיידל געוואר ווערן וויאזוי צו זיין א מחנכת? א מיידל דארף געוואר ווערן וויאזוי צו מאכן קאקאש קעיק. וואס גייט זיין טאמער מיר האבן קינדער, און טאמער ער האט טעכטער, ווער גייט זיין? זיי גייען אין בית יעקב? זיי גייען ווייטער אין סקול. און ווער גייט זיי אויסלערנען? די סקול. ווער גייט זיין זייער טיטשער? וואס איז דער סקול?
הו איז די טיטשער?

אויסנווייניג נישט פון סאטמאר. אקעי לאמיר נישט רעדן פון. ניין, אזוי איז געווען פאר פשוט פאר א מורה פאר א טיטשער פאר א בית יעקב.
סאו איך ווייס טאקע, מיין שוועסטער מיין איך איז געגאנגען צו בית יעקב האט זי האט זי עס גערופן סעמינאר למורות בית יעקב. ניין, דאס איז די נאמען. אלע סעמינארס אזוי. היינט ביי די ליטווישע איז געווארן אנדרעש אביסל, כמעט יעדע מיידל גייט אין א סעמינאר אפילו אז זי האט נישט קיין חלום קיין אהנונג צום ווערן א טיטשער, גייט זי אין א סעמינאר, ס'איז נאך א יאר פון אזוי מ'גייט אין ארץ ישראל, מ'האט א גאנצע פיינע טיים אווער דער, אבער דאס איז דאס איז נאך ביי די ליטווישע און נישט ביי די חסידישע און עס איז א גוטע זאך דווקא, אבער אזוי, און איי טינק איט וואס ניינטין עיטי וואן אפשר, מיין עלטערן זענען געווען דאן ביי א קאנפערענס, זיי האבן געהערט ווי עס רעדט א איד, ראביי דאקטער הערשל פריד האט ער געהייסן. און ער האט גערעדט דאן און האט געזאגט, אידן מען דארף אלע פארשטיין, עס איז פאראן אזא זאך עס רופט זיך ספעשל עדיוקעישאן, און מיט ספעשל עדיוקעישאן קען מען אויסלערנען קינדער וואס אנדערש גייען זיי נישט לערנען קיין ווארט, אנדערש גייען זיי שטערן די גאנצע קלאס, אבער מיט ספעשל עדיוקעישאן טעקניקס און מעטאדס, מען קען זיי טאקע, יו קען ריטש דעם, יו קען ווארק וויט דעם. נו, נאך וואס ער האט גערעדט מיין טאטע געגאנגען צו אים געזאגט ראביי פריד איך האב טיטשערס איך לערן אויס טיטשערס אפשר קום ביי מיר און לערן אויס די מיידלעך ווי זיי זאלן זיך אויס ווי זיי זאלן זיך אויספירן ווי זיי זאלן מאכן האט ער געזאגט גוט בסדר איך קום הי קעים הי טאוט ס'איז געווארן זייער זייער מצליח. דעם ממש א הצלחה. דעם האט זי געזאגט נאכדעם אפשר זאל מען זיי געבען א דעגרי. וואס איז א דעגרי? א דעגרי איז אז א.
קצב הצטיינות. א כתב הצטיינות רייט אבער א כתב הצטיינות פון די גויים. לאמיר געבן זיי א דעגרי באט א דעגרי יו אנלי געט אין א קאלעדזש. מיין טאטע האט געזאגט איך געב נישט קיין דעגריס, מיר גייען נישט אין קאלעדזש, קאלעדזש איז טרעיף, מיר לאזען נישט חס ושלום. נאך מענטשען האבען געבעטען געבעטען געבעטען אפשר גיי איך עס טון, אפשר טוה עס, אפשר טוה עס, עס וועט זיי מאכען אסאך מער געלט, יו נאט גאנא בי עיבל טו דו איט איף יו דאונט העוו א דעגרי, די סטעיט איז קרעקינג דאון, די סטעיט איז גאנא מעיק איט דעט יו העוו טו העוו א דעגרי, דיס וואט יו גאנא העוו טו דו. סאו הי ווענט, הי ספאוק איט אווער, האט עס איבער גערעדט מיט זיינע רביים, מיט ראש ישיבות דארטען אין טעלז, און ער האט געזאגט קאלעדזש, אלע ווייסן קאלעדזש איז א טרייפע זאך, אבער איך מיין אז אפשר דארף מען דאס טון, און ווי אזוי זאל מען דאס טון, זאל מען דאס טון, און זיי האבן געזאגט נישט זאל מען דאס טון, מען דארף עס טון, אבער מען דארף עס טון אויף א געוויסענע וועג, מען טאר נישט נעמען, חס ושלום נעמען א אידישע מיידל אין א קאלעדזש. מען טאר נישט. מאך א שותפות מיט די קאלעדזש, און דו דארפסט מאכן ביי אייך זאל זי נעמען אלע קורסעס, אלע קלעסעס, אלע קורסעס, און טארסט דען נישט נעמען פון זיי די פראפעסארס, די גוי'אישע פראפעסארס, חס ושלום, דארפסט נעמען נאר אידישע און נאר פרומע. ווי טרעפט מען א פרומע פראפעסאר אין ניינטין עיטי וואן וואס איז געווען אין קאלעדזש און וואס האט א דעגרי און וואס קען יענע פאך? ס'איז געווען ממש שווער שווער בלוט שווער אבער ער האט עס געמאכט, עס איז געווען זייער קליין, און ער האט גענומען, זיי האבן געזאגט אויכעט מען טאר נישט נעמען די טעקסט בוקס פון די קאלעדזש, ווייל ווער ווייסט וואס פאר א סארט טפשות שטייט דארטן, דארפסטו מאכן, אדער נעם עס און גיי אדורך און מעק אויס אלע זאכן, אדער שנייד אויס אלע זאכן, אדער דארפסט מאכן אייגענע טעקסט בוקס.

אויסלערנען מענטשן ווי צו ווערן ספעשל עדיוקעיטערס, ס'האט זיך אויסגעשפרייט אין ישיבה אין ישיבה אין ישיבה נאך א ישיבה נאך א ישיבה נאך א בית יעקב, און היינט עוורי סינגל פערסאן העז ספעשל עדיוקעישאן.
כ'וויל פארשטיין עפעס, די זיי זענען געגאנגען צו די קאלעדזש קעמפוס אדער וואטעווער ס'איז זיך אויסצולערנען אין א רום? חס ושלום. חס ושלום. סאו ווי האבן זיי עס געלערנט? ביי אונז, פארטינט עוועניו, פארטי סעווענט סטריט. אה סאו ער האט אריבערגעברענגט, ער האט, מ'קען, א קאלעדזש קען זיין אין א אנדערע לאקעישאן? זיי קענען באקומען רשות פראם ניו יארק סטעיט אז זיי קענען מאכן דארטן קלעסעס

ענד דעי דו אזא שותפות מיט אן אנדער ישיבה וואס האט די לייסענס צו געבן רידזשענטס, ענד דעי דזשאסט מעיק א פארטנערשיפ ענד דעי דו איט טוגעדער.
רייט, ענד דען יו קען דו איט אן יור פרעמיסעס, דען יו קען דו איט ביי יו. איטס א פעימאס טינג אלרעדי ביי נאו.
אז שרה שנירער האט געמאכט מער ספעשל עדיוקעיטערס אין די גאנצע סטעיט פון ניו יארק ווי אלע קאלעדזשעס אין די גאנצע סטעיט פאר פֿופֿציק יאר שוין.
ס'דא געלט אין דעם?
ס'דא געלט, יא. מ'דארף צאלען, יו פעי קאלעדזש טואישען, אבער ס'איז אסאך אסאך ביליגער ווי גיין אין די קאלעדזש.
פארוואס? ווייל מיר נעמען נישט אזויפיל געלט.
ניין איך רעד וואס וואס וואס וואס נעמט די קאלעדזש, די קאלעדזש נעמט נישט געלט פאר די דעגרי לייק דאס קאסט עקס אמאונט אוו מאני. עס נעמט געלט, עס נעמט געלט, אבער ביי די קאלעדזש, פאר פאר א גוי גיין אין קאלעדזש איז נישט נאר צו לערנען עפעס, פאר א גוי גיין אין קאלעדזש איז צו האבען די עקספיריענס, זיי ווילען דאך האבען א גאנצע עקספיריענס, ביי זיי עס נעמט פיר יאר. פֿיר יאר לפחות ביז מען גייט אריין ווערן דאך א מומחה אין ספעשל עדיוקעישן איז נאך א צוויי יאר, קען זיין די גאנצע זאך גייט נעמען זעקס יאר, קאסטען א הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער ביי אונז, ווי נאו האו טו פיקס דיס טינגס, סאו איטס א יער טו געט יור בעטשלערס דעגרי, נאך א יאר מיט עפעס ענד יו העוו יור מעסטערס דעגרי, אין ווייניגער ווי צוויי מיט א האלב יאר ענד יו'ר פעיד מעיבי פארטי טאוזענד דאלערס, טערטי פייוו טאוזענד דאלערס ענד יו'ר דאן וויט די האול טינג.
וואו סאו? אזוי ווי א קורס?
יא, טעקניקלי ס'איז עפטער אווערס מסתמא, ניין? יא יא יא יא. ניין סאו מיר געבן די קורסעס, ווען געבן מיר די קורסעס? מיר געבן די קורסעס אן סאנדעי, סאנדעי מארנינג, און ביינאכט מיר געבן עס, דעט וועי מיר קען האבן א גאנצע דזשאב, מיר קען ווערן א מענטש.

און ס'האט זיך אנגעהויבען רופען מענטשען, אפשר פאר אונז קענסטו אונז געבן, אפשר גאר קענסטו עס מאכן פאר מענטשען, כ'זאג נעה איך מאך נישט פאר מענטשען, כ'האב נישט, איך האב נישט קיין ארט פאר מענטשען, איך האב נישט קיין, איך גיי דארפן טרעפען מענער וואס קענען זיי אויסלערנען ווי וואס, איך האב נישט, איך האב נישט קיין קאפ פאר דעם, האב איך געזאגט ניין איך זאג אייך די עולם האט זיך ממש איינגעבעטן

ט, אווער די לאסט סיקס יערס פראבעבלי העוו אבאוט סיקס הונדרעט יונגעלייט ביקעים ספעשעל עדיוקעיטערס פראם די חסידישע קאמיוניטי טרו דיס פראגרעם.
ס'איז א ריזיגע נאמבער.
ס'איז א ריזיגע נאמבער. פון די אלע ארגענעזעישאנס וואס האבן פאר די קינדער צי ס'איז חבר מיט מיט איך ווייס די אלע זענען גרעדזשועטס פון. אונזערע גרעדזשועטס גייען און ארבעטען ביי זיי אלע זיי שלאגען פאר די מענטשען די פרויען איז פאראן אסאך אבער ביי די מענער איז עס ניט דאך אזויפיל. סאו דאס הייסט מענער טערעפיסטס? מענער טערעפיסט, מענער ספעשל עדיוקעישן טערעפיסט, און זיי גייען אריין אין יעדע ישיבה און זיי מאכן א גאנץ פיינע פרנסה. אז נעמט מען א יונגערמאן וואס ער וויל מאכן א פרנסה, ער וויל ארבעטן מיט קינדער, אבער מאיזה טעם שיהיה קען נישט זיין קיין רבי, קען נישט זיין קיין מלמד. אבער ער קען לערנען מיט א קינד פערסענעלי, וואן אן וואן, דאס קען ער יא טון, ער קען לערנען מיט צוויי דריי קינדער, ער קען נעמען א קינד וואס וואס אים גייט די לערנען שווער און ער קען עס מאכן אסאך לייכטער.
וויאזוי פארשטייט דער גוי וואס דער איד דארף אין זיין טאג טעגליכן לעבן טרו טעראפי. דער גוי האט קיין אנונג נישט וואס א איד דארף, אבער דער גוי פארשטייט ווען א קינד קען נישט לערנען, ווען לערנען קומט ביי אים שווער, פארוואס קומט עס ביי אים שווער, עס קען זיין פאר אסאך סיבות, עס קען זיין ווייל ער האט א פראסעסינג דיסארדער, א פראסעסינג דיסארדער ביי א איד איז ניט אנדערעט ווי א פראסעסינג דיסארדער ביי א גוי, דיסלעקסיע וואו מען קוקט און די ווערטער טאנצען אויפן בלאט דאס איז א זאך וואס איז וואס איז וואס איז יוניווערסעל עס איז נישט קיין אידישע אדער א גויאישע זאך, די סארטן זאכן זענען ווי מען לערנט אויס א זאך אין א קלאס און קינדער זאלן זיך פירן מענטשליך און ווי נישט, עס פאראן אויף דעם טעקניקס, חכמה בגוים תאמין.
סאו ס'איז דא אסאך מאל וואס א טערעפיסט וועט זאגן. כ'ווייס נישט, כ'מוז פרעגן מיינע. יעס יעס, אלעמאל, איך גיי אייך זאגן חילו,, אסאך יונגעלייט קומען אריין און זיי זאגן מיר, ראביי מייזעלס, איך דארף נישט, איך טו עס נאר פארן פאפיר, איך וויל די דעגרי. און איך זאג זיי אלעמאל, אזוי מיינסטו? אבער קום ביי אונז, לערן אביסל, און נאכדעם זאג מיר צו דו דארפסט עס צו נישט. יו גאנא האוו א ביג סורפרייז, יו גאנא סי דו דארפסט עס יע. וואו! אסאך מאל. I have a little secret for you, אסאך פון די מנהלים דא אין שטאט האבן אויכעט גענומען די קורס. ווייל זיי דארפן אויכעט פארשטיין וואס טוט זיך, און ווען, און פארוואס א קינד האט א סטראגל, פארוואס א קינד קען נישט לערנען, און ווי צו האנדלען מיט דעם, ווי צו האנדלען מיטן עלטערן. סאו פון דעם קומט די אלע טרי דידזשיט נומבערס?
יא.

גרייט. אין מעכל'ס טוי סטאר איז געווען א פרוי. סאו שרה שנירר איז געווען א מאן. די מענס פראגראם מיט שרה שנירר. אזוי מאכן נויז,.
ווער זאגט פאר א אינגערמאן דו ביסט גרייט טאקע צו גיין ארבעטן? איך האף א יונגערמאן קען עס אליין אדער ער רעדט מיטן ווייב אדער ער רעדט מיטן עלטערן אדער ער רעדט מיטן רב.
מ'נעמט א טעסט.

Like anybody, you're a professional. באקומסט א דרייווערס לייסענס קענסט גיין. You're a professional. You can go into classrooms, you can go do whatever you gotta do. דאס איז די גאנצע ריזען פארוואס ס'עקזיסט.
יא.
אקעי, נאו, נאו, יעדע שטיק צייט קומט דאך אויף נייע טעקנאלעדזשי און נייע זאכן, סאו דער אינגערמאן וואס האט שוין דעם דעגרי, ער האט באקומען זיין דעגרי אין טווענטי טווענטי טרי, טווענטי טווענטי סעווען קאמינג אפ, פיר יאר,

אויפן רעכטן אופן דארפט איר אלעמאל מער לערנען און מער גיין, עס איז פארהאן קאנפרענסעס, עס איז פארהאן זאכן, מיר האבן זאכן, היינט ביינאכט איך האב א זאך וואס איך געב, נישט מיך אבער איך האב איינעם עמיצער און ער זאגט א זאך אויף בוליאינג, ווי צו האנדלען מיט בוליאינג, און ער גייט עס האבן, גייען האבן הונדערטע מענטשן גייען קומען צו די זאך, עס איז א גרויסע זאך. ברענג אים ארויף אויפן פאדקעסט. יא, כ'האב יעצט געוואלט זאגן, עקזעקטלי. אויף די קעמפס אפשר.
ס'איז טאקע. מיר ברענגען אריין מענטשן אלעמאל, פאר גרעדזשועטס,

בדרך כלל דאס איז די זאכן, זיי ארבעטן ארבעטן זייער פעסט, רייט? קאמיטמענט, זיי האבן דאך גוט קאמיטמענט, דעטס נאט די פראבלעם, דעי נאו האו טו בי גוד סטודענטס, פראבלעם איז ענגליש, ענגליש איז די פראבלעם פאר דעם.
נישט אזוי ווייט רעדן ווי שרייבן, און קענען ליינען צו פארשטיין ענגליש.
די ליינען איז בדרך כלל נישט זייער שווער, די שרייבן איז זיי אסאך שווערער.
פארשטיין א לויערס לעטער וואס דער לויער האט געשריבן דארטן. איווען סאמאן הו נאוס ענגליש דאזענט.
יא רייט קיינער פארשטייט עס נישט איך פארשטיי עס נישט. ס'איז שווערער פון ליינען א דאקטער'ס סיגנעטשער. רייט יא אבער אבער אבער מ'קען עס טון די יונגעלייט און זיי העלפן אונז זיי העלפן איינער דעם צווייטן ענד ווי אלסא גיוו דעם קורסעס אין ענגליש.

אקראס די סטריט, כ'האב אים געוואלט ווייזען, איך האב אים געוואלט ווייזען געווען א שווארצע. אן עפריקען אמעריקען.
א טונקעל, אנטשולדיגט.
א טונקעל.
הי איז א טונקעלע.
א טונקעלער. ער איז געווען א שר שחורות.
יא. יא. האב איך אים אריין געבראכט דארטן, איך האב אים געזאגט, דו ווילסט פארשטיין פארוואס מיר טוהן וואס מיר טוהן, ווילסט פארשטיין ווער העלפט דיר אויס, קום, איך ברענג אייך אריין אין בית מדרש. ער האט נישט געכאפט אז עלף אזייגער איז נאך אלע זמנים. ער האט נישט געכאפט, אה אזוי פיין, אלע דאווענען, עס איז אזוי שיין. האסט געוואוסט ווי אים צו נעמען. איך האב געוואוסט וואו אים צו נעמען, און איך האב אים גענומען צו די ישיבות דארטן אויף פארטינט עוועניו. ווייסט וויפיל באסעס קומען דא, וויפיל קינדער איר האט געקענט אויסהעלפן אזוי.
ס'איז א נפלא'דיגע זאך. און מען טוהן דאס נאך, היינט טוהן מיר דאס, טוהן מיר דאס פאר אסאך מער, מען טוהן דאס נישט נאר פאר ספעשל עדיוקעישאן, מען מאכן דאס פאר ABA אלסא, ABA איז א גרויסע זאך. וואס איז ABA?
ABA איז א גרויסע, דאס איז א נייער פיעלד, אסאך א נייערע פיעלד, נישט ממש ניי.
ס'איז דא אפאר זאכן, ס'איז דא סאשעל ווארק, ס'איז דא ABA, ספעשל עד, ספיטש, רייט, סאו וואס איז ABA? ABA איז מער א נייע זאך.
מושי זאגט אז ס'מיינט אבא.
אבא, יא. ABA מיינט אפלייד ביהעיוויער אנאליסיס. אפלייד ביהעיוויער אנאליסיס, דאס מיינט עס. אין אידיש? אין אידיש וואס מיינט אפלייד ביהעיוויער אנאליסיס?
ס'פאראן ABA געמאכט פאר קינדער וואס ליידער האבן אוטיזם. זענען דאך נישט געזונט. מען קען נישט אויסהיילען אוטיזם. מען קען נישט פיקסן אוטיזם. אבער קינדער מיט אוטיזם בדרך כלל, זיי פירן נישט זיך געשמאק, דעי העוו ביהעיוויראל פראבלעמס, רייט, א לאט אוו דעם, אר דעי קענט גיט דעמסעלווס דרעסט, דעי קענט דו טינגס. עי בי עי לערנט אויס א מענטש ווי צו האנדלען מיט אזא סארט קינד. וואס דארף מען טון? ווי אזוי ווי אזוי קען מען טרעינען א קינד עס זאל זיצן ביים טיש, עס זאל זיך אייגענע. סאו מען קען עס יא אויסהיילן אדער נישט?
מען קען נישט אויסהיילן, ניין, באט יו קען פיקס די ביהעיוויער. יו קענט פיקס די פערסאן, באט יו קען פיקס די ביהעיוויער.

און וואס מיינט וואס איז דער שורש פון אוטיסטיק? וואס וואס וואס מיינט עס? אוי, ס'איז א גוטע שאלה. וואס איז דער שורש? אבער וואס מיר וואלטן גערופן נישט נארמאל, דאס איז אוטיזם. כ'ווייס נישט, כ'ווייס נישט, כ'האב עס נישט געמאכט, איך קען עס נישט פיקסן.
ניין, איך רעד, איך רעד וואס מיינט אוטיזם? וואס וואס וואס ווי אזוי ווייסטו צי א מענטש איז אוטיסטיק צי נישט? עס איז עס איז פאראן א גאנצע דייעגנאסיס אויף דעם. וואס מיר וואלטן גערופן א קינד וואס איז ריטארדעד חס ושלום, מ'באנוצט נישט דער ווארט, עס איז נישט א סענסיטיוו ווארט, היינט זאגט מען אוטיזם, אבער אוטיזם איז א גאנצע ספעקטרום, איינער קען זיין ווערי אוטיסטיק, אדער אביסל אוטיסטיק, סאמווער אן די ספעקטרום. אסאך מענטשן זענען דאך אן די ספעקטרום, היינט די ספעקטרום איז גרויס, באלד קענען מיר אלע זיין אן די ספעקטרום כמעט, יא איטס א ביג טינג טו בי אן די ספעקטרום, ביקאוז איינער וואס איז אן די ספעקטרום קען באקומען די פעדעראל גאווערמענט, ווי אזוי איז ABA געווארן אזא גרויסע זאך, ביקאוז פאר צען יאר צוריק די פעדעראל גאווערמענט מעיד א לאו דעט אינשורענס

ארבעטן מיטן קינד איין מאל א וואך, צוויי מאל, דריי מאל, ס'ווענדט זיך וואט די פרעסקריפשען איז, און זיי קענען אויסהעלפן אסאך. סאו אוטיזם האט נישט געהאט אזוי ווי א קליניק קעיר צו נעמען פון די מענטשן ביז עי בי עי איז אריינגעקומען.
דעטס רייט.
סאו מ'האט קריעטעד א גאנצע נעטווארק פאר אוטיזם. דעטס רייט.
וואו. און עס מאכט א געוואלדיגע געוואלדיגע.
טשעינדזש. אימפראוומענט אין א פערסאנס האוז.
אקעי יעצט וואס.
אז מיר נעמען מיידלעך, מיר נעמען יונגעלייט, און מיר לערנען זיי אויס ווי צו ווערן אן עי בי עי טעראפיסט. ס'נעמט א יאר מיט א האלב, און די יאר מיט א האלב זיי מאכן געלט, אבער נאכדעם נאו פראבלעם, יו קען מעיק א הונדרעט טאוזענד, יו קען מעיק הונדרעט פיפטי טאוזענד, קען מאכן א גאנץ פיינע פרנסה. און דאס איז פאר פרייוועט וואן אן וואן סעשאנס?
קארעקט.
ס'איז נישט אזוי ווי ווען דו ווילסט גיין ארבעטן צו לעטס סעי עיטש סי עס אדער המספיק אדער די. מ'קען ארבעטן פאר זיי אויכעט, יו קען בי א סופערווייזער, יו קען בי אן עכט סופערווייזער, יו קען בי דיס, יו קען בי א לאט אוו טינגס. אהה. איטס א ביז, א לאט אוו חברה מעיד א לאט אוו מאני. מאסט אוו אר ערלי תלמידים ענד תלמידות אפענד אפ עידזשענסיס, איי דאנט וואנט טו טעל יו האו מאטש זיי סאלד איט פאר, באט מעני מאר מיליאנס דען יו ענד איי נאו האו טו קאונט.
טענס, טענס אוו מיליאנס.
מעני.
וואו.
ס'איז א גרויסע ביזנעס.
אונז זעמיר די ראנג אינדוסטרי. יא. ס'איז א גוד ביזנעס ענד ווי העוו קיין עין הרע, ווי העוו א לאט אוו יונגעלייט אין דעס, א לאט אוו יונגעלייט טעיק דעס טרעינינג, א לאט אוו לעידיס טעיק די טרעינינג, ס'איז געוואלדיגע זאך.

מיר רעדן מיט זיי, מיר האנדלען מיט זיי. מען זעט וואס איז פאסיג פאר אונז. ווי פוט דעם אין טאטש וויט הועווער הו דיד איט ארעדי פאר אן אסאך ברוך השם און חברה זאגן, ער זאל מיר רופן נאו פראבלעם אל טאלק טו הים.
און און על פי רוב איז עס מענטשן אזוי ווי יונגעלייט וואס זוכן דזשאבס און זיי דעסיידן צו ווערן עדזשוקעיטעד מיט א דעגרי אדער עס איז מער א מענטש וואס זוכט א נייע קאריער נאך צען יאר לייק

אונזער קאמיוניטי, די חסידישע קאמיוניטי, אין די סעקיולער ווארלד ווען ס'קומט צו אזאלעכע מינע זאכן.
ווען א גוי גייט אין קאלעדזש, ווען גייט ער אין קאלעדזש? ער איז אפשר אכצן יאר אלט, ער טראכט נישט פון האבן א משפחה, ביז אפשר ער איז פֿינף און דרײַסיק און דאן אפשר גייט ער האבן איינער צו צוויי קינדער מיט א גאלדפיש, ווייל די צייט וואס ער טראכט מאכן מיר אונז חתונה קינדער. יא! איך האב שוין איך האב שוין א גאנצע פיפטין פעסענדזשער ווען. עס איז עס איז א אנדערע זאך ווען ווען א יונגערמאן קומט. לעיקוואד טו לעיקוואד. יא! ווען א יונגערמאן קומט אריין מוז ער שוין האבן די געלט היינט. געדארפט שוין די געלט פאר צוויי יאר. ער דארף מאכן געלט דארף ער זיין זייער גוט דארף ער זיין זייער טויגליך אין דעם דארף ער ביי אים, ער קען נישט ווארטן, ער נעמט, ער גייט צום ארבעט סיריעס, איטס נאו, איטס נאו פאן, איטס נאט קאלעדזש, נאו פלעיאינג געימס. ווען איי ווענט טו חדר, איט וואז אין ניינטין סעווענטיס אקעי, ס'איז געווען תורה תמימה דאן איז געווען די גרעסטע פרומע חדר וואס איז געווען ביי די ליטווישע, איך קען נישט ביי די חסידישע, ס'איז נישט געווען אזויפיל חסידישע ישיבות דאן, ס'איז נישט געווען קיין איין ספעשל עדיוקעיטער אין די גאנצע ישיבה, איך האב קיינמאל נישט אין לעבן געזעהן אין די יארן,

האבן געבראכט פרייע קינדערלעך. מעמד הר סיני. רייט, דעט וואז די ווארד, מעמד הר סיני. פרייע קינדערלעך אפשר פיר מאל א סאמער, עוורי טיים געווען צוויי וואך, האבן זיי געבראכט פאר ממש א יו נאו אן אינטענס טו וויקס אוו אידישקייט. איי קאם אין וואן טיים ענד די דירעקטאר, וואן אוו די אדער דירעקטארס, סעיז טו מי, לייזער דזשאסט בי קעירפול, פאראן עמבעצער וואס קומט אבער.

ליידער. בקיצור איך האב געהאט א שמועס מיט אים אמאל ביינאכט. ער איז געווען צוזאמען מיט מיר אין מיין קלאס.
ריעלי?
כ'האב אים געפרעגט, ער האט געהייסן, גראדע האט ער געהייסן אבי, נישט אלע הייסן אבי אבער דער דער האט געהייסן אבי, כ'האב אים געפרעגט אבי. איך האב געדענקט א זאך וואס איינער פון די רביים האט געטאן צו אים, ממש מבייש געווען די ערגסטע אופן, איך האב אים געפרעגט, אבי דו געדענקסט אמ. דערמאן מיר נישט פון דעם, דערמאן מיר נישט פון דעם, איך וויל נישט טראכטן וועגן דעם ווייטער. ער געווען, ער האט מיר געציילט, ער געווען אין טעראפי פאר יערס ענד יערס ענד יערס פון די טעריבל אביוז וואס ער האט באקומען. אין די ישיבה, איך איך געדענק יענע אביוז, איך געדענק ווען זיי האבן גע דעי סטעיפלד אן היז בעק א פעיפער דעט סעד איי דיד סאמטינג אין ריסעס דעט וואס ראנג, איי פארגאט וואט הי דיד ביי ריסעס, ער האט געשפילט נישט ריכטיג אדער זיי דעי סטעיפלד איט אן היז בעק און דעי מעיד הים וואק טרו די ישיבה, וואט? יא, איי שודנט האב סעד די ישיבה'ס נעים, איטס א לאנג טיים עגאו, איי וואוד נעווער דו דעט. איי רימעמבער, איי רימעמבער דעט דעי, איי רימעמבער גאוינג האום, איך האב געוויינט צום מאמע, איך האב געזאגט איינער פון די קינדער זענען געווארן אזוי פארשעמט, ענד דיס קיד איז געווארן אינגאנצען אפגעפארט, טודעי דעט וואלט נעווער העפען. ששש, דו צערייסט א מענטש.
ער האט אמאל געזאגט, ער האט אמאל געזאגט א ווארט וואס איז געווען נישט קיין שיינע ווארט, איך געדענק די רבי טאק א טוט בראש ענד בראשט היז טיעט אין פראנט אוו די קלעס, ווייל קאוז וויר גאנא וואש אוט היז שמוציגע מויל. בושות. בושות ממש. געהארגעט אוועק א מענטש. אוועק געהארגעט א מענטש.
און און וואס איז געבליבן טאקע מיט דעם? וואס איז.
כ'ווייס נישט. דאס איז אפגעהארגעט דורות. יא יא יא עס איז נישט עס איז נישט. עס איז אפגעהארגעט דורות. היינט דאכט מיר איז ער יא שומר תורה ומצוות אבער.

ס'איז א שווערע לימוד.
וואס וואס טוט א סאשעל ווארקער?
א סאשעל ווארקער, וואס א סאשעל ווארקער טוט אין די גוי'אישע וועלט איז אנדערש ווי וואס א סאשעל ווארקער טוט ביי אונז. אין די גוי'אישע וועלט א סאשעל ווארקער איז א, ס'העלפט אויס. ביי אונז א סאשעל ווארקער איז וואס אין די גוי'אישע וועלט וואלט געווען א סייקאלעדזשיסט אדער סייקיאטריסט, ביי אונז ווי העוו א סאשעל ווארקער וואס טוט, דארפסט פארשטיין עפעס, עוועריבאדי איז נארמאל, קיינער איז נישט משוגע.

אונזערע סאשעל ווארקערס זענען איף דער גוד ענד איף דעי ווארק עט איט ענד איט טעקס א סייקאלעדזשיסט גאטע גאו טו סקול פאר פייוו יערס סיקס יערס סאשעל ווארקער איז א יער ענד א האלף סאו איטס מאטש איזיער.
און די יער ענד א האלף ביי די יער ענד א האלף לערנט מען זיך אויס גענוג אינאף אז מען זאל קענען זיין אזוי ווי א. גענוג אינאף אז מען קען אנהייבען אבער איינער וואס איז א בעל אחריות מיינט נישט אז הי קאמס אוט אוו סקול ענד הי גרעדזשועטס ממילא ווערט ער די וועלטס קלוגסטע מענטש

אקעי, איך האב גערעדט מיט זיי היינט פריער אין די טאג, האב איך גערעדט מיט זיי, האב איך געזאגט צוויי זאכן, האב איך געזאגט, און די איינציגע זאך איז, ביי מיר, מיר מאכן עס פאר די ווייבער, עס איז א זייער חשוב'ע זאך, איך האלט עס איז טייער, אבער ביי די מענער איז אסאך מער טייער, פארוואס? ווייל ביי מענער, ווי, יו נאו, וויר נאט סאו גוד וויט פילינגס, רייט, ווי העוו פילינגס, איי פיל האנגרי, איי פיל טייערד, איי פיל ענגרי, פיל פראסטרעיטעד, באט דעטס, דעטס עס גוד עס ווי געט.

להשיב לב אל המקום, צוריק ברענגען מענטשן זיך צום שמחה, צו א שמחה'דיגע לעבן, ס'איז א געוואלדיגע זאך, האב איך זיי געזאגט, נאך מיין מאמע'ס פטירה, נאך מיין מאמע'ס פטירה, איך געדענק, עס איז געווען מיר זייער שווער, זייער זייער שווער, געוואוינט צוזאמען מיט איר אין די שטוב, זי איז געווען אזוי נאנט ביי אונז. אויף וועמענס טאקע, איין רגע איך וויל אויפהאקן, האסט געזאגט אז דיין טאטע איז געווען נישט געזונט, און דו ביסט געקומען, האסט געוואוינט דארט, קאוויד. אין קאוויד איז ער אוועק. קאוויד איז אוועק. אין קאוויד האבן זיי אים אוועק געהארגעט, יא. און דיין מאמע? מיין מאמע איז געווען אפאר יאר פריער. אה, גארנישט. ליידער, זי האט באקומען קענסער און יענע מחלה און ליידער, אפאר יאר צו שפעטער. וואו, נאך פאר דיין טאטע? פאר מיין טאטע. מיר האבן געהאט גאנצע חשבונות, דער טאטע מסתמא וועט גיין פריער, נאכדעם גיי איך נעמען די מאמע. רבות מחשבות. אבער מ'מאכט פלענער. סאו צוריק צו דיין. איז מיין מאמע נפטר געווארן ממש גלייך פאר פסח, ס'איז געווען א גרויס פלוצלונג אזוי, און איך בין געווארן זייער זייער אומעדיג, נו, איך האב געזען מיין שוועסטער, זיי האבן דאך אלע חברות, און זיי רעדן צוזאמען, די חבר'טעס נעמען זיי ארויס פאר לאנטש און מ'רעדט און מ'שמועסט, איך האב אסאך טייערע חברים אבער קיינער וויל נישט הערן, איינמאל ס'רופט זיך מיר, ס'קלינגט זיך מיר די טעלעפאן, איך זעה ס'איז א חבר איך האב נישט גערעדט מיט אים פאר אסאך צייט, אה וואס מאכט איר? גוט גוט ברוך השם, יא לאזער איך האב געטראכט וועגן אייך, איך געטראכט מסתמא אייך איז זייער שווער יעצט, אאאא. איינער וויל הערן וואס טוט זיך ביי מיר אין הארץ, האב איך אים אויסגערעדט מיין הארץ ווי עס איז אזוי שווער און אזוי, איך ענדיג און ער זאגט אלרייט סאו וואט עלס איז ניו? גודביי. עס האט א זאך גע. עס האט געעפנט מענטשן זענען היינט מער אפן מיט די פראבלעמען. מער אין טאטש וויט די פילינגס, מער אפן מיט די פראבלעמען, און מער ווילינג צו דאס האנדלען. איך האב געהערט איינער זאגט מיך אז ער האט געהאט עפעס א זאך וואס ער האט געליטן אויף מענטשן קענען אים, ער האט אפאר וואכן אינאצי האט ער געהאט, ער האט נישט געקענט איידענטיפייען די פראבלעם, ער איז געבליבן אויף ביינאכט, ער האט געטרייט יא צו שלאפן מער שעות, נעמען דאס נעמען יענץ, און ער האט ממש געפילט ווי ער קען נישט, ער האט נישט גוט געפילט, און ממש, ער זאגט מיך זיין שווערסטע זאך פון די גאנצע זאך איז געווען אז ער האט נישט געקענט איידענטיפייען די פראבלעם, ווען ער ווייסט וואס ס'איז קען ער עס טריעטן, ער קען קעיר נעמען, ער ווייסט איך דארף גיין צו די דאקטער, איך דארף טון די זאך.

אז סאיז דא נאך א צווייטער וואס האט געהאט די פראבלעם ענד האו הי דעלט וויט איט. ענד עס איז פארהאן א מהלך וואס מען קען האנדלען מיט דעם. מען קען העלפן. אז איך ווייס אז אה מען קען ווערן געהאלפן. נישט געוואוסט. מיר האט דערציילט א איד אין וויליאמסבורג האט געוואוינט א איד איך וויל נישט זאגן קיין נאמען באט וואטעווער סאיז נישט געווען אזא זאך ווי אז א מענטש זאל זיך נישט שעמען מיט א דאון סינדראם קיד. קיינער האט נישט ארויסגעברענגט אזא קינד אויפן גאס, און דער איד איז געווען אזוי צובראכן, דער רבונו של עולם האט מיר געגעבן די נשמה, איט איז וואט איט איז, סאו ער האט זיך געקריגט מיט די ווייב ער וויל יא ארויסנעמען דאס קינד, און דאס קינד, די ווייב האט געזאגט ניין דאס קינד בלייבט אינדערהיים איינגעשפארט, איין טאג די ווייב איז נישט געווען אינדערהיים, איז ער געגאנגען און גענומען זיין קינד, ער האט אריינגעזעצט דאס קינד אין די קאר, ביי לי עוועניו קארנער טעילאר האט ער ארויסגענומען דאס קינד פון די קאר, ער האט אראפגעוואקט מיט א קערידזש מיט א דאון סינדראם קיד ביז פען סטריט, געמאכט א רעכטס אויף פען, ארויפגעוואקט בעדפארד עוועניו מיט דאס קינד, געמאכט א לינקס אויף טעילאר, צוריק אריינגעזעצט דאס קינד און אהיימגעפארן. הי דיד איט פאר טרי דעיס, דאס איז געווען זונטאג, מאנטאג, דינסטאג, מיטוואך ווען ער איז אראפגעפארן אין די זעלבע צייט האט ער געזען נאך א איד ארויסקומען מיט א דאון סינדראם קינד מיט א קערידזש. ער האט דורכגעבראכן די זאך אין וויליאמסבורג אז רבונו של עולם האט דיר געגעבן אזא קינד, ער איז וואס ער איז נעבעך

רייט הייליגע זאכן, לאמיר אוועק לייגן געלט אלעס וועט מען לייגן אין די זייט, אייער שליחות פון קירוב און פון ווייזן חסד אז ס'איז דא הילף און העלפן אידן, עסק די רבי, ס'איז אקעי א מענטש איז פארלוירן ער ווייסט נישט וואס צו טון, תורה נאט אין טיים, תורה עני טיים, תורה אלל די טיים, חוץ ביינאכט.

אויב דו קענסט בריעפלי זאגן וועלכע זאכן דו האסט און וואס די זאכן טוען, לייק וואס טוט דער קורס? אקעי, ס'איז א גרויסע דיסקאשען, ס'איז שווער צו, ס'איז שווער צו מאכן אויף על רגל אחת, אבער אייל דו מיי בעסט, ספעשל עדיוקעישאן. כ'מיין אז מענטשן זאלן פארשטיין וואס. ספעשל עדיוקעישאן איז פאר עמיצער וואס וויל העלפן א קינד וואס וויל בעסער לערנען, וואס וויל בעסער פירן, אבער ס'איז בעצם א נארמאלער קינד, א קינד וואס קען ווערן נארמאל, וואס איז נארמאל, מ'דארף אביסל מער הילף. עי בי עי איז פאר א קינד וואס האט אוטיזם. און ער פירט זיך נישט, ער פירט נישט ריכטיג, דאס איז עי בי עי. סאושעל ווארק, סאושעל ווארק איז א גאנץ אנדערע זאך, סאושעל ווארק מ'ארבעט מיט מענטשן, מ'ארבעט מיט קאפלס, מ'טוט מערידזש טעראפי, קאפל טעראפי, דאס איז דאס איז מער א סייקאלאגישע סארט זאך, מ'מאכן דעטס סאושעל ווארק, נאכדעם אבער פאר די מענער מיר האבן עס נישט, אבער פאר פרויען האבן מיר ספיטש, ספיטש טעראפי, וואס א קינד וואס רעדט נישט גענוג,

דיפיקאלטי וויט מאוומענט אר סאמטינג לייק דעט ווארקס אוט וויט דעם. אויב ער האט צובראכן א פינגער אדער אויב איינער געהאט א עקסידענט. יא סאמטינג לייק דעט ענד נאו דער נאט דער נאט פאנקשענינג וועל, ווי העוו ען עם בי עי, א מעסטערס אין ביזנעס אדמיניסטרעישן פאר עימיצער וואס וויל ארבעטען אין די ביזנעס, סאמבאדי טוק איט, איך האב א יונגערמאן וואס איז געקומען ביי אונז פאר די מעסטערס אין ביזנעס אדמיניסטרעישן, זיין משפחה האט א גרויסע ביזנעס, און ער ארבעט דארטן האט ער מיר געזאגט,

דזשאסט אזוי ווערט מען א סי אי או, אזוי ווערט מען א פרעזידענט. יא איך פארשטיי באט איך רעד א עוורידזש עמפלאי דארף נישט דאס האבן. א עוורידזש עמפלאי דארף עס נישט אבער אז ער וויל מאכן אסאך מער געלט. אויב ער וויל ארויפברענגן א ביזנעס איז א דיפרענט לעוועל. ער וויל ארויפברענגן א ביזנעס ער וויל טון בעסער יו איי אלוועיס טעל פיפל יו גאטע בי די סמארטעסט גיי אין די רום. וויי דו יו וואנט הירס הירס די ביג אישו די ביג אישו איז דעט מעני מעני פיפל אין אווער קאמיוניטי דעי דאנט דעי דאנט טעיק די דעי דאנט טעיק די רעינס דעי דאנט פוט דעמסעלווס אין די דרייווערס סיט

ס'איז נישט, ענק דארפן נישט קענען די און די מיני math ווייל ענק דארפן עס קענען שפעטער אין לייף. ענק דארפן קענען די math אז ווען, אויב איינער פון ענק גייט האבן אזא מין קעריער, זאל ער נישט זיין פרעמד צו די נושא, זאל נישט זיין קיין נייע זאך פאר אים. דזשאסט ווייס, יו קנאו, אלע זאכן די בעיסיק קאנצעפט פון דעם, און שפעטער אויב דו גייסט, גייסט עניוועי לערנען שפעטער אין לייף ווען דו דארפסט עס וויסן. דזשאסט. דערס נאטינג, דערס נאו פראגרעם דעטס גאנא טעל יו עווריטינג יו ניד טו קנאו. סאיז נאו סאטש טינג, באט איטעל גיוו יו דע קאנפידענס טו פיק יו אפ ענד פוט יו אן דע פאט טו גאו טו ווער יו וואנט טו גאו. איך האב דיר אמאל דערציילט א מעשה, איי וואס דרייווינג טו כולל וואן נייט, איי גאט א פלעט טייער, סאו איי קאלד חברים ענד פאר גייס קאם פלייאינג, ממש חושך אפילה, פינסטער דארטן אווער דער, סאו טו אוו דעם געט טו ווארק און דער פיקסינג דע טייער, ענד וואן אוו דע חברה איז סטענדינג דער ענד הי לוקס עט מי ענד הי סעיז, יו רבי מייזעלס? איי סעיד יא, הי גיווס מי א ביג האג.

הי מעיד א ביזנעס, הי מעיד אן עי בי עי ביזנעס נאו, אן אייגענע ביזנעס דעט היז גאנא מעיק מאני אן. הי טשעינדזש א פערסאנס טראדזשעקטארי אין לייף. טווענטי פייוו טאוזענט סטודענטס. בלי עין הרע. וואו. ס'הייסט מען האט געבן פרנסה פאר פינף און צוואנציק טויזענט מענטשן. ס'איז אינסעין. ס'איז נישט נאר מיר, עס איז ברוך השם עס איז געווען מיין עלטערן אלע יארן. איך בין נאר זוכה צו ממשיך זיין אבער. ברוך השם. ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך, ס'מיינט אז א גרויס חלק פון די היימישע ביזנעסעס. א גרויסע חלק האבן נהנה געווען פון דעם ברוך השם. גאנץ לינקדאין. אסאך. אקעי ווער גאנא האוו טו רעפ דיס אפ. אלל גוד טינגס מאסט קאם טו אן ענד. עקזעקטלי, כ'מיין מען קען נאך שמועסן זייער אסאך. האסט צייט פאר איין מעשה? אוודאי. איין מעשה? איין צו א גוט זאגט מען אין אידיש. דאס איז כדאי. כ'האב אמאל באקומען א פאון קאל פראם סאמבאדי אין וועסטערן מישיגען יוניווערסיטי, דאס איז ווען איך בין געווען אין קירוב, וועסטערן מישיגען, הי סעד, ראביי איי וואנס הערד יו ספיק, ענד דער'ס א באנטש אוו דזשואיש סטודענטס פאראן דא, א גרויסע טייל פון אידישע סטודענטס, אפשר קום רעדן, רעד ביי אונז ביינאכט, איך וועל צוזאמען שטעלן אלע מענטשן, קום ביי אונז, וועסטערן מישיגען איז אין קאלאמעזאו,

איך קום דארטן, נישט קיין גרויסע טייל, אפשר צוועלף מענטשן שטייען דארטן, קינדער, יא, בחורים מיט מיידלעך, איך האב שוין געכאפט גלייך, כאטשיג האלב פון זיי זענען נישט אפילו אידן. זי מיינט אז איז דאך א אידישע. פון די צוועלף? יא, פון די צוועלף. איינער מיינט זי איז א איד, איינער קען באשטיין צו זיין א איד. איך האב שוין געזען אז ס'טוט זיך נישט ממש, אבער וואס זאל איך טון, האב איך אנגעהויבן רעדן, גערעדט און גערעדט, און איך האב פראבירט כ'האב נישט מיט וועמען צו רעדן, עימעצער איז געשטאנען דארטן איין מיידל איז געזאגט און געווען שי וואז רעפארם, זי געשלאגט זיך מיט מיר אויף יעדע זאך וואס איך גערעדט, האט זי געשלאגט זיך מיט מיר, איך בין געווארן אזוי, עס געווען דארטן אין ווינקל אן די פלאר עימעצער געזעסן דארטן א בחור, די גאנצע צייט וואס ער געזעסן אזוי, נישט אויפגעהויבן דעם קאפ. כ'ווייס נישט ווער ער איז, כ'ווייס נישט וואס ער איז, כ'ווייס נישט אפשר ער שלאפט, מעיבי הי איז היי, איי דאנט נאו וואט הי איז דואינג, הי איז לאו ענד היי עט די סעים טיים, איי דאנט נאו וואט היז דיעל איז, באט כ'האב געענדיגט די גאנצע זאך, געזען כ'האב גארנישט גארנישט געטון, נישט מעורר געווען, כ'האב נישט געהאט מיט וועמען צו רעדן, נע גארנישט, אן די וועי אוט, גראדע זיך אויפגעוועקט, הי וואקס אוט, היי ראביי טענק יו דעט וואס ביוטיפול. נעקסט טיים וועיק אפ ענד גוט פיין. איך בין אהיים געפארן נאך א פינף שעה און איך בין אויפן טעלעפאן מיט מיין ווייב און איך זאג זי איים אן אידיאט וואס האב איך דא געטון איי וועיסטעד א האול דעי איי העוו טו סטאפ דואינג דיס איך הארגע זיך אוועק ס'איז משוגע וואס איך טון איי קענט דו דיס איי העוו טו נאו מיי קאר וואט איים דואינג דיס איז קרעיזי אקעי ווייטער. דער בחור'ל וואס איז געזעסן דארטן, היינט וואוינט ער אין די פייוו טאונס, ער האט א משפחה פון זעקס קינדער קיין עין הרע, אלע גייען אין חדר. Wow. ס'אמת'ע מעשה. און דאס איז איין מענטש אין א קארנער, דו האסט געדארפט פארן פינף שעה אהין און צוריק אז ער זאל האבן קינדער היינט. When you fail, sometimes that's your biggest הצלחה. Wow. And you don't even know what you're doing. ווייסט נישט how did you find out? קאוז איי נאו הים, ער רופט מיר און ער רעדט מיט מיר, ער וויל נאך א בעסערן חדר פארן טאכטער, און א בעסערן חדר פארן אינגעל, און ער לערנט אין די ישיבה דארטן, און ער האנדעלט, ביי אונז זאגט מען, ס'איז א טייערע יונגערמאן. ביי אונז זאגט מען מען דארף נישט, מען דארף טון, נישט אויפטון. רייט, רייט. א מעסעדזש פאר די צוהערערס, פאר די פיפל דעט אר וואטשינג, איף יו העוו א סיקסטי סעקאנד מעסעדזש פאר דעם. דזשאסט לוק אינטו די קעמרא. אקעי. די זאך איז אזוי. יעדער איינער האט כוחות ביי אים. יעדער איד האט גרויסע גרויסע כוחות אריין אין אים. מען דארף נישט זיין קיין פראפעשענעל, א קירוב פראפעשענעל, מען דארף נישט ארבעטען מיט טויזענטע מענטשען. יעדעס מענטש וואס דו טרעפסט, יעדעס מענטש וואס דו קומסט אין קאנטעקט מיט אזא מענטש, קען מען מאכן א קידוש השם, קען מען אים מעורר זיין, קען מען זאגן אים א גוט ווארט, קען מען אים צוברענגן נענטער צום רבונו של עולם, ווי מען טוט עס, וואס מען טוט עס, טראכט נישט אז דו זעסט א מענטש, טראכט נישט קיינמאל אז דאס איז די גאנצע מענטש, טראכט אלעמאל פון די קינדער פון דעם מענטש, טראכט אלעמאל פון די דורות וואס קומען ארויס פון דעם מענטש, וואס מען קען אויפטון מיט א מענטש איז נישט נאר מיט יענעם מענטש, נאר מיט אלע דורות וואס קומען ארויס פון דעם מענטש. ווען קין האט זיך געהארגעט הבל האט דער רבונו של עולם אים געפרעגט, קול דמי אחיך צועקים אלי, די בלוט דמי, דמי איז די בלוט, דאס איז מער ווי איין בלוט, וואס איז דמי, פרעגט רש"י, וואס איז דמי, דם, קול דם אחיך, די בלוט, נישט די בלוט'ס, זאגט רש"י, דמו ודם זרעיותיו, זיינע בלוט און די בלוט פון אלע אייניקלעך וואס קומען פון דעם, אז חס ושלום. מען טוט וויי א מענטש, מען טוט וויי א מענטש, נישט נאר אים, מען טוט וויי אלע דורות. טאמער מען קען משמח, פרייען זיך מיט א מענטש, קען מען אים משמח זיין און מאכן דורות און ברענגען א מענטש נענטער צום רבונו של עולם. און מען קען עס טון א גאנצע טאג, אפילו ווען מען שלאפט, אפילו ווען מען שלאפט נישט, מען קען עס טון אלעמאל, אלעמאל, נאו מעטער ווער יו אר האלדינג אין לייף, יו קען דו דעט. און מען דארף טראכטן וועגן דעם, וואו מען גייט, ווען מען גייט.